איי גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! אברומי האט אריינגעשיקט א גארדזשעס קאמענט, אברומי איז א רעגולער דא אויף די שיעור, ער זאגט מיר אזוי, ווי האט רבקה געוואוסט אז זי קען ברענגען געסט אהיים? קען טאקע זיין אז זי האט נישט געוואוסט, אבער זי איז געווען קאמיטעד צו די מצוה פון הכנסת אורחים, ווייל שטייט דאך גדולה גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, איז זי געווען קאמיטעד טו מעיק איט העפען, וואס הייסט איך ווייס אז מיין טאטע קען מיך געבן פראבלעמס, איך נעם דיך אהיים, איך גיי דיך מאכן פלאץ, סאם האו סאם וועי גיי איך דיך קענען אריינברענגען דא. און זי האט טאקע נישט געוואוסט צו בתואל העט לאזן אדער נישט, אבער זי איז געווען קאמיטעד ביי הוק אר ביי קרוק זאגט מיר אברומי, סאו ער לייגט מיר צו, ווען אונז קאמיטן זיך צו א שיעור חומש רש"י, וויר אלסאו גאנא מעיק איט העפען, אפילו ס'איז נישט גרינג, ווי מעיק איט העפען עווערי סינגל דעי, wow אברומי טענק יו, ביוטיפול, נאכדעם האב איך א אנדערע אברומי פון מאנראו. עקשעלי ער האט זיך אזוי וואלנטירט צו ארויסהעלפן מיט די גרעפיקס אברומי, טענק יו סאו מאטש אברומי, ער האט אריינגעשיקט א קליפ וויאזוי ער הערט אויס די שיעור אין קאר מיט העשטעג ובלכתך בדרך, אנבעליוועבל, טענק יו סאו מאטש אברומי, און באדאנקן פאר יעדער איינער וואס קומט צו צו מיר, ס'איז מיר א עקסטערע פלעזשער צו הערן פון יעדעם איינעם, איינער ביי די פת שחרית טרעקל, א אינגערמאן אין בהוץ.

אז לימדה תורה דרך ארץ, אזוי ווי א מענטש וויל חתונה האבן, א מענטש איז נישט חתונה געווען, זאל ער קודם חתונה מאכן זיינע קינדער אין שטוב, און נאכדעם זאל ער אליינס חתונה האבן, און אין גמרא שטייט אז פון דא קומט די מקור פון די לאזונג, פון די זאך וואס מענטשן זאגן, אז א מענטש האט זייער אסאך צער ווען ער זעט ווי א צווייטער עסט און ער קען נישט עסן, סאו אברהם אבינו האט געהאט צער אז יצחק האט חתונה געהאט, איז יצחק געפארן דארטן צו באר לחי רואי אויפפיקן דעם הגר. אז ער זאל גיין חתונה האבן מיט איר. סאו זאגט די הייליגע פסוק ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה, און רש"י זאגט קטורה זו הגר. באט בעצם איז דאס א מחלוקה אין די מדרש, ס'דא א מחלוקה צווישן ר' נחמיה און רב, ר' נחמיה זאגט אז עס איז געווען דריי פרויען, און והא ראיה, ס'שטייט דא ויוסף ער האט צוגעלייגט, דאס הייסט אויב וואלט ער וואלט ער דזשאסט געווען א מחזיר גרושתו אדער א מחזיר צוריק גענומען הגר וואלט ווען פלעין געדארפט שטיין אז ויקח אברהם אשה ושמה קטורה, פארוואס שטייט ויוסף, סאו וויל ר' נחמיה זאגן, אז ס'איז פלעין געווען א אנדערע פרוי, קטורה איז געווען א דריטע פרוי, אבער רב זאגט אז ניין ויוסף מיינט אז ער האט פארמערט חתונה צו האבן מיט איר, ער האט זיך ער האט נאכאמאל חתונה געהאט מיט איר, און די גור אריה איז גראדע מדייק אז וויבאלד ס'שטייט נישט איר יחוס, געווענליך ווען דו רעכנסט אויס א נייע מענטש שטייט קטורה המצרית אדער קטורה איך ווייס וואס, וואלסט ווען געזאגט פון ווי זי קומט, אבער וויבאלד איך זאג ושמה קטורה איז כאילו איך ווייס שוין פון וועם מ'רעדט דא, זייער שיין. אבער בעצם איז עס א מחלוקה און רשי נעמט אן שיטת רב אז עס איז געווען הגר, און רשי זאגט אז ונקרא, און רשי קוואוט די מדרש אז ונקראת קטורה על שנאים מעשיה כקטורת, אירע מעשים זענען געווען אזוי שיין ווי די מעשה הקטורת אין בית המקדש, און א צווייטע פשט, ס'איז נישט א דבר אחר, זיי דא מדייק, ס'שטייט נישט דבר אחר, ווייל מ'מוז האבן ביידע צו פארשטיין פארוואס זי הייסט קטורה.

מיט קשרה מיט קשירה און איך מאך עס קטורה, פאר דעם זאגט נישט רשי דא א דבר אחר נאר ער זאגט ביידע פשטים כדי זאלסט פארשטיין פארוואס זי הייסט קטורה, זייער שיין. יעצט האבן מיר דאך געזען אבער רשי אפאר וואכן צוריק אז גלייך ווען מען האט איר פארטריבן פון אברהם'ס הויז האט זי איז זי געווען מחזיר אזוי ווי לגילולי עבודה זרה פון די טאטע אזוי ווי זי גלייכט דאס אבער בעצם האבן מיר דארטן שוין אויסגעשמועסט אז די ראשונים זאגן אז ס'איז נישט געווען זי האט נישט ממש געדינט עבודה זרה נאר זי האט עס געטון במחשבה. אבער זי שי נעווער ווענט טרו וויט איט, ווייל נאכדעם האט זי געזען דער נס וואס איז געשען מיט ישמעאל, עס איז געשען דארטן אז עס איז ארויסגעקומען א באר, ממילא האט זי זיך אפגעלאזט פון די טאטס, און זי איז געווען ראוי צוריק צו קומען צו חתונה האבן מיט מיט אברהם אבינו. סאו פארציילט אונז די תורה אז ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח, די אלע קינדער האבן האט קטורה געבוירן יעצט פאר אברהם סעקאנד טיים אראונד און ויקשן ילד את שבא ואת דדן ואת דדן היו אשורים ולטושים ולאומים סאו די פעלקער וואס הייסן אשורים ולטושים ולאומים וויבאלד ס'שטייט אזויווי א לשון רבים אזויווי רים טושים יא סאו ס'איז נישט די נעמען פון די קינדער וואס זענען געבוירן געווארן נאר ס'איז די פעלקער וואס זענען ארויסגעקומען. גראדע האב איך געזען א מדרש וואס די מדרש זאגט אז די אשורים ולטושים ולאומים און פארוואס שטייט עס לשון רבים איז ווייל זיי זענען געבוירן זיי זענען געבוירן מיט טווינס און יעדער טווין מיידלעך און יעדער פון די דריי האבן חתונה געהאט מיט די צווייטנס טווין מיידל און פון דעם איז ארויס און פארדעם הייסט עס א לשון רבים ווייל יעדער איז געבוירן מיט אבער פשוט שיטת רשי איז אז דאס זענען ראשי עם אזוי ווי אונז זעמיר שם ראשי אומות. און רשי לייגט צו אז בתרגום של אונקלוס אין לי ליישבו על לשון המקרא, אונקלוס וויל זאגן אז יעדער פון די נעמען רעפרעזענט עפעס איינע פון זייער תכונות הנפש אדער ס'רעפרעזענט זייער וואוין ארט, אבער רשי זאגט אז דאס איז נישט פשוט פשט. סאו אז דו ווילסט זאגן פשוט פשט איז פלעין, דאס זענען די פעלקער וואס זענען ארויסגעקומען פון די קינדער פון דדן. זאגט די פסוק ווייטער בני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה, און די פסוק איז עס מייחס די אלע קינדער צו קטורה און נישט צו אברהם, ווייל ביי אברהם שטייט דאך כי ביצחק יקרא לך זרע, און און און שטייט אויך אין דברי הימים בני אברהם יצחק וישמעאל אז נאר יצחק און ישמעאל זענען קאנסידערט קינדער דיסענדענטס פון אברהם אבינו, פארדעם שטייט דא אין די תורה כל אלה בני קטורה, איך בין עס מייחס נאך דעם קטורה. איז ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ער האט געגעבן אלעס וואס ער האט געאונט בתורת מתנה פאר יצחק, פארוואס האט ער עס געמוזט געבן בתורת מתנה? ווייל אויב א מענטש צוטיילט זיין פארמעגן פאר ער ווערט נפטר, און ער זאגט אז איך געב ירושה, פאר דעם קינד געב איך זיבעציג פראצענט פון מיין ירושה, פאר דעם קינד געב איך די איבעריגע דרייסיג, פאר דעם קינד געב איך גארנישט, די מינוט וואס ער שטארבט ווערט זיין ירושה בטל. פארוואס? ווייל דו קענסט נישט געבן קיין ירושה אנדערש ווי די תורה האט געהייסן, די תורה האט געהייסן זאלסט געבן א דאבל פארשען פאר די בכור און די איבעריגע זאלסטו צעטיילן איווען צווישן די קינדער, אבער אז דו געבסט עס תורת מתנה, דעמאלטס נאובאדי קען סטאפ יו, וועגן דעם האט ער אלעס געגעבן ויתן, לשון פון מתנה, ער האט עס געגעבן קודם פאר יצחק אז מען זאל נישט קענען האבן קיין מערערים נאכדעם. אבער לכאורה ווייסט מען אונז דאך אז ס'שטייט נישט אז ער האט איבערגעשריבן זיין גאנצע שטר נכסים פאר אליעזר, ער האט מיטגעשיקט א שטר נכסים פאר אליעזר מיט אליעזר אז ער זאל קענען ווייזן אז ער האט איבערגעגעבן זיין גאנץ פארמעגן פאר יצחק, וואס האט ער אים נאך יעצט צוגעגעבן? וואס וואס וואס איז נאך געווען לעפט אווער אין זיין פארמעגן אז ער זאל אים נאך קענען געבן פאר דעם יצחק? זאגט רשי, ויתן אברהם אמר ר' נחמיה, ברכה דייתיק, ער האט אים געגעבן א ברכה, פון א דייתיק איז א מתנת חולה וואס דער חולה איז עומד למות, שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם והיה ברכה, אברהם האט געזאגט פאר פאר דער אייבערשטער האט געבענטשט אברהם אז ער זאל זיין א בענטשער, האט ער סאו זאגט יעצט אברהם הברכות מסורים בידך לברך את מי שתרצה ואברהם מסרן לי, סאו בעסיקלי ער האט באקומען די עביליטי צו בענטשן האט ער דאס איבערגעגעבן סאו ס'איז געווען א רוחניות'דיגע מתנה ס'איז נישט געווען א חלק פון זיין פיזיקל פארמעגן, סאו דאס האט ער אים נאך צוגעגעבן יעצט. פארציילט אונז די תורה אז פאר די בני פלגשים האט ער אויך געגעבן מתנות און ער האט זיי פארשיקט, ולבני פלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם ער האט זיי אויך געגעבן מתנות. מעל יצחק בנו בעודנו חי נאך ווייל ער האט נאך געלעבט און ער האט נישט געוואלט אז זיי זאלן אלע מטריח זיין יצחק זאלן דא בלייבן אדער זאלן זיך אנהייבן קריגן מיט אים מיט די ירושה האט ער נאך בחייו פארשיקט די בני קטורה און ער האט זיי געשיקט קדמה צו מזרח זייט אל ארץ קדם צו די שטאט ארץ קדם וואס איז ערגעץ דארטן געווען, עס איז א מחלוקת ראשונים וואס די ארץ קדם איז, איינער זאגט אז ס'איז חרן, איינער זאגט ס'איז אור כשדים, איז דא נאך שיטות אין די ראשונים, אבער בקוצר ער האט זיי אוועק געשיקט, גראדע דער בקוצר מיין פרענד פנחס האט מיך אזוי ווי מיר געגעבן א קאמענט אויף דעם, אז ווען דו זאגסט פאר א ליטוואק אז דו ביסט א לוטוואק ווייל דו ווילסט רעדן זיין לענגוויטש לאכט ער דיך אויס, פארוואס? ווייל ליטוואק ספעלט זיך מיט א יודעלע מיט א חיריק נישט מיט א ו' מיט א מלאפום אז ס'זאל ווערן. געטוישט די הברה צו או. סאו זעלבע זאך בקוצר איז אויך די פלעינע גרעמער גוף און אז א ליטווישער הערט דא אויס די שיעור לאכט ער מיך אויס יעדע מאל וואס איך זאג עס אבער עס איז שוין אזוי אינגרעינד אין מיין לענגוויטש און אין מיין וואקעבעלערי אז איך קען וואס קען איך טון ווען מ'זאגט בקוצר זאגט מען בקוצר שוין איין טאג. עניוועי, סאו למעשה שטייט דא הפילגשים, און לכאורה קוקט עס אויס ווי א דאפלט לשון, ער האט אוועקגעשיקט די בני פילגשים, סאו לכאורה איז עס א ראיה צו אונזער רבי נחמיה וואס קריגט מיט רב אז הגר איז, אז קטורה איז געווען א דריטע פרוי פאר אברהם אבינו, האט ער דאך לכאורה דא דאס הפילגשים, ער האט געהאט אסאך. אבער רב זאגט אז ניין, וויבאלד ס'שטייט דא א חסר יוד, שטייט די פלגשים אן א יוד, זאגט רשי חסר כתיב, שלא היתה אלא פלגש אחת, היא הגר היא קטורה, די זעלבע זאך. אבער אונז ווייס מען דאך אז עס שטייט דאך יא מיט א יוד, קוק אריין אין פסוק, קוק אריין אין אונזערע אלע ספרי תורות, עס שטייט דאך קלאר א יוד. אדער קען מען זאגן אז יענע, אז זיי האבן געהאט א אנדערע גירסא, אדער האב איך געזען פלעין ראשונים וואס זאגן אז עס וואלט ווען געדארפט שטיין מיט א ו', און ס'שט, אדער, איים סארי, עס וואלט ווען געדארפט שטיין עקשעלי צוויי יודעלעך אזוי ווי עבריים, שטייט דארט מיט צוויי יודעלעך פאר די ענדע מם, וואלט הפלגשים וואלט אויך געדארפט שטיין וויבאלד ס'שטייט נאר איינס, אזוי וויל מען בדוחק זאגן. אבער פשוט קען מען פארענטפערן, האב איך געזען א רדק וואס ער זאגט אז פלגשים, אז ער האט אוועקגעשיקט די פלגשים נישט נאר זיין קטורה, נאר ער האט אוועקגעשיקט די ווייבער פון זיינע עבדים אויך. אזא פשט וויל דער רדק אננעמען, און ס'איז שטימט זייער גוט דעמאלטס, ווייל אזוי שטימט שוין די אז ס'איז נישט חסר, און אויך שטימט שוין פארוואס ס'איז א לשון רבים. סאו, זאגט רש"י, גייט רש"י זאגן פארוואס הייסט א פלגש א פלגש, וואס איז די דיפרענס צווישן א פלגש און א רעגולער פרוי? זאגט ער, נשים בכתובה, ופלגשים בלא כתובה. און גראדע בלא כתובה וקידושין, ביי פלגשים האט מען חתונה אן קידושין אויך, כדאמרינן בסנהדרין, בנשים ופלגשים דדוד, דארטן שטייט ויקח לו דוד עוד. פלגשים ונשים, זע איך אַז ער האָט גענומען ביידע, סאָו ס'איז צוויי דיפרענט מינע פרויען, און די וואָרט פלגשים, אַ פלגש, איז די איז נוטריקון פלג אשה, ווייל זי איז נאָר אַ האַלבע פרוי, נישט קאָנסידערט ווי אין אַ געהעריגע מערידזש. נאָר זאָגט דער רש"י ווייטער, נתן אברהם מתנות, וואָס הייסט? ער האָט דאָך שוין געגעבן אַלע מתנות פאַר זיין זון יצחק, וואָס האָט ער נאָך געהאַט לעפט-אָווער צו געבן פאר די בני קטורה, זאגט רשי אויכעט א רחניות'דיגע זאך, פונקט אזויווי געגעבן פאר יצחק יעצט ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק א רחניות'דיגע מתנה אז ער זאל קענען בענטשן, האט ער זיי אויך געגעבן וואס? פירשו רבותינו שם טומאה מסר להם, ער האט זיי איבערגעגעבן די סודות הכישוף און די מעשה שדים, אז זיי זאלן זיך קענען אפהיטן דערמיט, אדער זיך קענען באנוצן דערמיט, דבר אחר, מה שניתן לו על אודות שרה ושאר מתנות שנתנו לו, הכל נתן להם, בעצם האט ער דאך באקומען טראויאוט זיין קעריער דארטן, האט ער באקומען פון. פרעה מתנות נאכן אוועקשיקן, ער האט באקומען פון אבימלך מתנות נאכן אוועקשיקן, די אלע זאכן האט ער נישט געוואלט הנאה האבן פון דעם, ממילא אז ער האט נישט קיין הנאה פון דעם איז עס נישט קיין חלק פון זיין פארמעגן, און ס'איז נישט אינקלודעט אין את כל אשר לו וואס ער האט געגעבן פאר יצחק, איז עס נאך געווען לעפט אווער, האט ער עס געגעבן פאר די בני קטורה, ביוטיפול. זאגט דער פסוק ווייטער ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, דאס זענען די לעבנס טעג פון אברהם וואס ער האט געלעבט. וואס דער וואס ער האט געלעבט באלד צוקומען צו א שיינע ווארט פון אור חיים פון די איבעריגע לשון דא, וואס איז געווען די טאטאל פון זיינע יארן, ס'איז געווען מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים, הונדערט פֿינף און זיבעציק יאר, סאו דער הייליגער אור חיים זאגט אשר חי אז ס'איז א מיעוט, ווייל ער איז דאך געשטארבן פינף יאר פאר די צייט, ווייל סאו בעצם וואלט ער געדארפט לעבן נאך פינף יאר, נאר דער אייבערשטער האט אים אוועקגענומען פינף יאר פאר די צייט כדי ער זאל נישט זען ווי עשיו גייט ארויס לתרבות רעה. ווייל מ'האט דאך אים צוגעזאגט ביי די ברית בין הבתרים, תקבר בשיבה טובה, און רשי האט דארטן געזאגט תקבר בשיבה טובה אז דו וועסט נישט זען קיין איינער פון דיינע קינדער אראפגיין לתרבות רעה, מילא וועגן דעם שטייט דא נאר אשר חי, א מיעוט, נאר דער וואס ער האט געלעבט, אבער בעצם וואלט ער געדארפט לעבן ס'איז געווען אנגעשריבן פאר אים נאך פינף יאר. און נאכדעם האב איך געזעהן נאך א פשט אז פשוט אשר חי אז ער האט געהאט לעבעדיגע טעג ער האט אויסגענוצט יעדע מינוט פון טאג ער האט אלץ געווען ביזי מיט קירוב אלץ געווען ביזי מיט גרויס מאכן דעם אייבערשטנ'ס נאמען אויף די וועלט און א טאג וואס מען טוט אויף איז א לעבעדיגע טאג און א טאג וואס מען ליגט אין בעט און מען טוט גארנישט אויף איז א טויטע טאג סאו קומט מיר די תורה מעיד זיין אז אלע פון זיינע הונדערט פֿינף און זיבעציק יאר זענען געווען לעבעדיגע יארן. זאגט רש"י מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים, דא שטייט אויך די ווארט שנה אויף יעדע דיטעיל, אויף די הונדערט, אויף די צענדליגע, און אויף די סינגולער, און אונז ווייסן מיר דאך אז די תורה האט ליב צו קאנדענסן, מאכן די הונדערט פאר איין כולל, מאת שנה ושבעים וחמש שנים, יא? וחמש ושבעים וואטעווער, איין שנה, פארוואס שרייבסטו א דריטע שנה, מיך צו לאזן הערן אז אלע דריי קען מען דרש'נען, וויאזוי דרש'ן איך עס? בן ק' כבן עין אז ווען ער איז געווען הונדערט יאר האט ער געהאט די פול סטרענט און פול כח פונקט אזוי ווי ווען ער איז געווען עין זיבעציג יאר ווען ער האט דארטן געווינען די מלחמה מיט די פיר קעניגן וואס ער האט באוויזן משוגענע כוחות וואס ער איז געווען סעווענטי פייוו יערס אולד עט דעט פוינט און בן עין כבן היי בלא חטא פונקט אזוי ווי ווען ער איז געווען א בן היי האט ער נאכנישט געזינדיגט ווייל ער האט נאכנישט געהאט קיין נסיונות בכלל ער איז געווען א בעיבי כמעט מיין א קליין יונגל זעלבע זאך ווען ער איז געווען עין האט ער אויך נישט געזינדיגט. ס'דא וואס זאגן אז אז ניין, די גאנצע זאך רעדט זיך פון בלא חטא, אז רש"י זאגט אז בן ק' איז געווען אזוי ווי עין, וואס די ביידע זענען געווען אזוי ווי ה' אז אן קיין חטא, און און ווייל ווייל בעיקר איז דאך נאר די איין שנה איבעריג, רייט? אבער איך דרשן אזוי ווי וויבאלד איינס איז איבעריג קען איך דרשנען און זאגן אז אלע דריי סטעידזשעס אין זיין לייף זענען געווען בלי חטא. האבן דא צוויי הערליכע פשטים, סאו פארציילט אונז די תורה אז ויגוע וימת, ער איז געשטארבן אזא גרינגע מיתה אן קיין שום צער, בשיבה טובה, ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה, עס איז טאקע מקוים געווארן די ברכה וואס ער האט באקומען ביי די ברית בין הבתרים אז תקבר בשיבה טובה, זקן ושבע, יא ער איז געווען אלט און ער איז געווען צופרידן, ער איז געווען אנגעזעטיגט מיט כל טוב און ער איז געווען צופרידן, נישט אזוי ווי סתם מענטשן וואס אויף זיי שטייט דארטן אז אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, ער איז געווען צופרידן פון אלעס וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, ס'האט אים געגעבן א סערטען פיס, שכוח באשעפער, wow, עוועריטינג איז סאו ביוטיפול, אמעזינג. און פארציילט אונז די תורה אז ויאסף אל עמיו, זיין נפש איז צוריקגעגאנגען, ס'האט זיך צוריק קאנעקטעד צו די ארידזשינעל סאורס פון וואו ס'קומט, פון תחת כסא הכבוד וואו אלע נשמות זענען איינס, אבער ווען דער אייבערשטער נעמט אראפ פון דארט א נשמה לייגט עס אריין אין א גוף איז דא א שטיקל פירוד, ווייל ס'איז נישט צוריק ס'איז נישט צוריק צו די אריזשינעל סאורס צו צו זיין דארטן תחת כנפי השכינה און נהנה זיין מזיו השכינה, סאו יעצט ווען ער ווען ער נפטר געווארן ארויס פון די גוף איז ויאסף אל עמיו צוריק געגאנגען צו זיין אריגינעלע סאורס. און ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה זיינע צוויי קינדער יצחק און ישמעאל האבן אים באערדיגט אין די מערת המכפלה, וואו געפינט זיך דאס, אל שדה עפרון בן צוחר החתי אשר על פני ממרא, סאו דארטן געפינט זיך די מערת המכפלה, זאגט רש"י יצחק וישמעאל, וויבאלד דער ישמעאל האט געלאזט יצחק גיין פאראויס, לכאורה איז ער דאך פֿערצן יאר עלטער פון יצחק, פון דעם אז ער לאזט יצחק גיין פאראויס, לערן איך ארויס, מכאן שעשה ישמעאל תשובה, והוליך את יצחק לפניו, ווען ער האט געלאזט דעם יצחק גיין פאר זיך האט ער אים אפגעגעבן כבוד. ויהי שיבה טובה שנאמר באברהם אברהם, דאס איז דא איז מקוים געווארן די שיבה טובה וואס אברהם אבינו האט באקומען די ברכה ביי די ברית בין הבתרים אז תקבר בשיבה טובה, עס איז נישט זיינע קינדער ארויסגעגאנגען לתרבות רעה אז ישמעאל האט אויך תשובה געטון נאך בחייו. און ווי געפונט זיך, וואס איז די מערת המכפלה, פון וואס רעדט דאס, פון וואס רעדט ער דאך זאגט חזל אין די תורה אז השדה אשר קנה אברהם דאס איז די פעלד וואס אברהם האט געקויפט פון די בני חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו דארטן האט מען באערדיגט אברהם ושרה אשתו, און איך האב געזען, איך מיין פון די רד"ק. א הייליגע ראשון ר' דוד קמחי, און מ'זאגט אויף אים די לאוזונג אז אם אין קמח אין תורה, אן די קמחי'ס וואלט ווען נישט געווען קיין תורה, און ער האט, לכאורה האט ער געמאכט פירושים אויף אלע פינף בענדער, אויף גאנץ חמשת חומשי תורה, אבער יעצט אין עקזיסטענס איז נאר דא זיין פירוש אויף בראשית. סאו אויב איינער האט עני ריסורסעס און ווייסט פארוואס, צו ער האט בכלל נישט געשריבן, צו מ'האט קיינמאל נישט געטראפן די כתבי יד, וואלט איך געווען זייער נייגעריג וואס דארטן איז פארגעקומען. סאו זאגט ער אז יעדע מאל וואס די תורה זאגט א קבירה אין די מערת המכפלה, סאיז ביי יעקב, אין יעדע, קיצור יעדע מאל וואס וואס די תורה פארציילט א קבירה אין מערת המכפלה, פארציילט אונז די תורה ווי סאיז און ווער סהאט עס געקויפט, פארוואס? ארויסצוברענגען די חיבה וואס אברהם אבינו האט געהאט פאר הקדוש ברוך הוא, וואס כאטשיג אברהם האט דאך באקומען א ברכה אז ואת הארץ הזאת לך ולזרעך אתננה, און דאך האט ער נישט געקענט אין ערגעץ באערדיגן ווילאנג ער איז געגאנגען און ער האט געקויפט א פראפערטי פאר טאפ דאלער און דאך האט ער זיך נישט מתרעם געווען אויפן אייבערשטן ער האט געזאגט באשעפער האסטו מיך האסטו מיך געזאגט אז אז ס'איז מיינס איך דארף דא באצאלן טאפ דאלער פאר דעם וואס איז די וואס איז די וואס איז די פוינט דאך האט ער זיך נישט מתרעם געווען ממילא וועגן דעם פארציילט אונז די תורה יעדע מאל עקסטער ווי די מערת המכפלה איז און אז אברהם האט עס געקויפט כדי מיך ארויסצולערנען די חיבה וואס אברהם אבינו האט געהאט פארן אייבערשטן סאו ויהי אחרי מות אברהם, און ויברך אלקים את יצחק, און איז געקומען גלייך נאכן מיתת אברהם איז די אייבישטער געקומען בענטשן יצחק. און די מדרש מוטשעט זיך, די מדרש פארציילט אונז וואס עפעס האט אויסגעפעלט א ברכה פון מאת השם גלייך נאך די מיתה פון די פטירה פון אברהם, סא זאגט אונז די מדרש א משל, שטעל דיך פאר איינער האט צוויי ביימער, איינס איז א סם חיים און איינס איז א סם מוות, און ער געבט עס איבער דארטן פאר זיין אריס, פאר דער וואס נעמט קער פון זיין פעלד, און יענער איז אין א גרויסע דילעמא, ווייל אויב באוואסערט ער, גייט אויסקומען אז ביידע ביימער ווערן באוואסערט, סיי די סם חיים און סיי די סם מוות. אויב באוואסערט ער נישט, גייט דאך די סם חיים שטארבן. זאגט ער, איך באוואסער דאס נישט, און איך גיב דאס צוריק פאר דעם בעל הבית, לאז אים זיך זארגן מיט דעם. זעלבסט זאך אברהם, ער האט מורא געהאט, אויב גייט ער בענטשן יצחק, וועט אויסקומען אויטאמאטיש אז זיינע אנדערע קינדער וועלן אויך ווערן געבענטשט. און נישט נאר נישט נאר די זיין קינד ישמעאל נאר אויך אלע דיסענדענטס פון יצחק וואס זענען נישט ערליך, למשל עשיו, סאו ער געווען אין א מורא'דיגע דילעמא וואס טו איך דא? האט ער געזאגט איך בין דאך א בשר ודם, איין טאג גיי איך דאך נפטר ווערן, סאו איך וועל נפטר ווערן זאל די אייבערשטער קומען און ער זאל בענטשן, סאו פארדעם שטייט דא אז גלייך נאך מיתת אברהם איז טאקע מקוים געווארן די ברכה די בקשה וואס אברהם האט געבעטן און די אייבערשטער איז געקומען בענטשן יצחק, און די אייבערשטער האט טאקע פונקטליך ארקעסטרעיטעד אז די ברכה זאל נאר גיין צו יעקב, און עשיו זאל פארקויפן זיין חלק פאר יעקב, אזוי פונקטליך ארקעסטרעיטעד אז טאקע נאר דער וואס דארף ווערן געבענטשט זאל טאקע ווערן געבענטשט, וואס נאר דער אייבערשטער קען דאס טון און נישט קיין בשר ודם. סאו ויברך אלקים את יצחק בנו, און וישב יצחק עם באר לחי ראי, דער יצחק האט אהין געמופט צו דער באר לחי ראי, וואס פון דארטן האט ער אויפגעפיקט דעם הגר, וואס ער פלעגט דארטן אהין גיין פון צייט צו צייט, ווייל דארטן איז געווען זיין מקום התבודדות, דארטן פלעגט ער דאווענען, ווייל ער האט געוואוסט אז ס'איז דא דארטן א. השראת השכינה ווייל דארטן איז א מלאך געקומען זיך באווייזן סאו אבער ער האט נישט געקענט דארטן וואוינען פול טיים ווי לאנג זיין טאטע האט נאך געלעבט ער האט זיך געדארפט קערן און ער האט געדארפט טון כיבוד אב אבער יעצט אז זיין טאטע איז נפטר געווארן האט ער זיך אהינגערוקט און ער האט אהינגעמופט פול טיים פארציילט אונז רשי אז ויהי אחרי מות אברהם ויברך. אז דער אייבערשטער איז אים געקומען בענטשן, דאס הייסט ניחמו תנחומי אבלים, ער איז אים געקומען מנחם אבל זיין נאך די מיתת אברהם, דבר אחר, אף על פי שמסר הקדוש ברוך הוא את הברכות לאברהם, נתיירא לברך את יצחק, אזוי ווי אונז האבן ארויסגעשמועסט דעם מדרש, מפני שצפה את עשיו יוצא ממנו, אמר, יבא בעל הברכות ויברך את אשר ייטב בעיניו, ובא הקדוש ברוך הוא וברכו, און טאקע דער אייבערשטער איז גלייך געקומען און געבענטשט דעם אברהם. זאגט די הייליגע פרשה ווייטער, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם, דאס זענען די קינדער די דיסענדענטס פון אונזער פעטער פון אונזער פעטער ישמעאל וואס ער איז געבוירן דורך הגר צו אברהם אבינו, ביי יצחק שטייט פלעין, אלה תולדות יצחק בן אברהם, דא שטייט א גאנצע הקדמה, אלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר. ווייל ס'איז זיך נישט מייחס אינגאנצן צו אברהם אבינו דער ישמעאל, ממילא וויל איך אריינרעדן אז זיין יחוס גייט נאך דעם הגר א שפחה. הייבט די תורה אן אויסצורעכענען די נעמען פון די בני ישמעאל, ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם, לויט זייער יארגאנג, נישט לויט זייער חשיבות אזוי ווי ס'שטייט ביי די בני נח, נאר פלעין לויט די תורה לייגט נישט קיינעם פירסט, ער לייגט דער עלטער קודם.

פאר אברהם אבינו ווען ער האט דארטן געבעטן, ווען ער האט דארטן געזאגט וגם לו ישמעאל, האט ער אויך געגעבן א ברכה, סאו אז ער האט אויך געהאט ס'איז ארויסגעקומען צוועלף נשיאים פון אים, לאומותם צו זייערע פעלקער, זאגט רשי בחצריהם, בחצריהם מיינט כרכים שאין להם חומה, אפענע שטעט, און ותרגומו, בפצחיהון, שהם מפוצחים, לשון פתיחה ס'איז א אפענע פלאץ, כמו פצחו ורננו, עפן אויף דיין מויל און זינג און לויב צום הייליגן באשעפער, סאו בחצריהם איז די אפענע שטעט, ובטירותם איז די צוגעמאכטע שטעט, די מיט די חומות. און ואלה שני חיי ישמעאל, דאס זענען די לעבנס טעג פון ישמעאל, ס'איז געווען מאת שנה, הונדערט שלשים שנה, דרייסיג, שבע שנים, סאו הונדערט זיבן און דרייסיג יאר, און ויגוע, דא שטייט אויך שנה אויף יעדע דיטעיל, וואס איז פשט? מ'וועט באלד זען, ווייל ס'איז דא עפעס א חשיבות וואס קומט ארויס פון דעם, איז ויגוע, און ער איז געשטארבן אויך א מיתת צדיקים, ווייל ער האט תשובה געטון, און וימת, און ער איז געשטארבן ויאסף אל עמיו, אויך צוריק געקומען צו זיין אריזשינעל סאורס און תחת כסא הכבוד, ווייל זיין עולם הבא איז ער האט באקומען א גרויסע. א גוטע עולם הבא ווייל ער האט תשובה געטון. אמר ר' חייא בר אבא, סאו ואלה שני חיי ישמעאל, לכאורה האבן פלאגן מיר אונז דאך דא, ווייל אונז ווייסן מיר דאך אז אויב זאגט די תורה א עקסטערע שנה אויף יעדע דיטעיל, ווייסט מען אז מ'קען דאך עס דרש'נען לשבח, און דא איז ער דאך נישט געווען, ישמעאל האט דאך נישט געהאט כולם שווים לטובה. אמר ר' חייא בר אבא, למה נמנו שנותיו של ישראל? און פארוואס ווערט עס אויסגערעכנט? און פארוואס ווערט עס אויסגערעכנט מיט אזא חשיבות? כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב משנותיו של ישמעאל, אין ארדער אונז זאל מען וויסן, די דיטעילס פון יעקב'ס לייף מוז מיר אונז צוקומען צו מיתת ישמעאל למדנו ווייל פון דא קען מען אונז ארויסלערנען ששימש יעקב בבית עבר י ד שנים אז ער איז געווען אין בית מדרש פון שם ועבר פֿערצן יאר כשפירש מאביו קודם שבא אצל לבן פאר ער איז געפארן צו לבן אויפפיקן זיין צו גיין חתונה האבן מיט זיינע צוויי ווייבער שכשפירש יעקב מאביו מת ישמעאל. ווען ער איז אוועק געגאנגען פון זיין טאטע איז ישמעאל נפטר געווארן, שנאמר וילך עשו אל ישמעאל, ווען ווען יעקב איז אוועק געלאפן איז עשו געגאנגען חתונה האבן מיט א טאכטער פון ישמעאל, און דער ישמעאל איז געשטארבן נאך דעם וואס עשו איז א חתן געווארן צו זיין קינד צו זיין טאכטער און פאר די חתונה, כמו שמפורש בסוף מס בסוף מגילה נקראת, סאו אין סוף פרשת. תולדות גייט רש י האבן א גאנצע חשבון וויאזוי איך ווער געוואר דורך דעם וואס איך ווייס מיתת אז מיתת ישמעאל איז געווען די זעלבע צייט וואס יעקב אבינו איז אוועק געלאפן און איך האב א דיסקרעפענסי ווייל איך רעכן ווען יעקב אבינו איז אראפ געגאנגען שפעטער קיין מצרים טרעף איך א דיסקרעפענסי פון פֿערצן יאר וואס האט ער געטון אין די פֿערצן יאר פון דארטן לערנט חז ל ארויס אז ער איז געווען פֿערצן יאר אין בית מדרש שם ועבר ממילא לגבי וויבאלד איך מוז צוקומען צו מיתת ישמעאל אז איך זאל וויסן די לעבנס טעג פון יעקב, איך זאל וויסן אז ער איז געווען פֿערצן יאר בית מדרש שם ועבר און זיך אויסגעארבעט, ממילא וועגן דעם שרייבט מען די תורה די לעבנס טעג פון ישמעאל מיט אזא חשיבות, און ויגוע זאגט רש י, לא נאמרה גויעה אלא בצדיקים, ווייל למעשה האט ער תשובה געטון, און ער איז אנגעקומען צו א מדריגה גבוהה בעולם הבא, זאגט די הייליגע רבי אברהם בן הרמב ם, און וישכנו מחוילה עד שור דער ישמעאל דא פארציילט די תורה ווי ער האט געוואוינט דארטן מחוילה עד שור אשר על פני מצרים בואכה אשורה ביז ווען דו קומסט אן צו אשורה און על פני כל אחיו נפל ער האט געוואוינט צווישן אלע זיינע ברידערס די בני קטורה זאגט די הייליגע רשי נפל שכ איז איז די פשט שכן אז ער האט געוואוינט כמו ומדין ועמלק ובני קדם נופלים בעמק די אלע מענטשן האבן געוואוינט אין עמק סאו זע איך אז נפל איז א לשון פון וואוינען זאגט אבער רשי מ'קען דא האבן נאך א א שטיקל שלב נאך א לימוד, כאן הוא אומר לשון נפילה, דא שטייט אז ער אז ער איז געפאלן, ולהלן הוא אומר, על פני כל אחיו ישכון, דארטן ביי די ברכה ווען די אייבערשטער זאגט אז אז ווען די מלאך זאגט דארטן פאר הגר אז ער גייט אויסוואקסן א גרויסע פאלק, זאגט ער על פני כל אחיו ישכון, א לשון פון געהעריג וואוינען נישט נפל, קען מען ארויס לערנען פון דא א שטיקל דרש אז עד שלא מת אברהם ישכון, ווילאנג דער אברהם האט נאך געלעבט האט ער האט ער געוואוינט, וואס הייסט ער איז געווען געהעריג, ער איז געווען בצדקו. אבער משמת אברהם נפל איז ער אראפגעפאלן פון אלע זיינע מדריגות. האב א סוקסעספול דעי און האב א סוקסעספול געשמאקע שבת און וועמיר זיך זעהן פרשת תולדות בעזר השם!